סאו שלום עליכם יעדעם, היינט האבן אונז די ערשטע געסט אויף לעיטעסט טאלקס פאדקעסט, פירסט טיים.
און
און אונז האבן נישט סתם א געסט, אה כ'פארגעסן סארי.
עקזעקטלי.
ניין איך בין אייביג א סעקאנד שפעטער, ענק דארף מען קלאפן? איך דארף קלאפן? ניין ער איז געווען די וואן וואס איז א סעקאנד שפעטער. איך האב נישט געכאפט אז איך בין נישט אין יענע סיט היינט.
אה אקעי אקעי. ביי די וועי זאגסט אז ס'איז די ערשטע מאל אז ס'איז א געסט און יו רילייז דאס קען זיין די לעצטע עפיסאוד עטליעסט פאר ביז נעקסטע וואך רייט? סאו פאר זעקס טעג מענטשן קענען עס וואטשן און זאגן וואט א פלאפ ער האט געזאגט די ערשטע מאל און דעטס איט און דעט וואס היז לעסט שאו.
וואו. סאו איך גיי זיין אפגעפרעגט פאר א גאנצע וואך? כאטש כ'ווייס נישט.

און די עולם וויל וויסן וואס די נאמען דזשעיק טורקס איז, און וואס איז דיין עכטע נאמען. מיין עכטע נאמען אברהם יעקב טערקלטויב.
וויאזוי קומט אברהם יעקב טערקלטויב צו דזשעיק טורקס? ווען איך האב די נאמען טערקלטויב וואלט איך עס אויך געטוישט צו טורקס. אט אזוי. אבער אין אידישע אותיות איז דא א עקס?

פאר יעדער איינער וואס גייט סובסקרייבן צו די טשענעל היינט. יא, גיי איך געבן.
ניין ניין ניין ניין ניין, נישט די גייסט נישט געבן גארנישט. די געבסט נישט גארנישט און די באקומסט נישט גארנישט.
עניוואן וואס סובסקרייבט צו די טשענעל, לעיטעסט שמחות טשענעל אויף יוטוב, און גלייך לעבן דעם איז דא די בעל אייקאן נאטיפיקעישן, יא, געסט א קליק די בעל, נעמסט א סקרין שאט און די שיקסט עס צו טאלקס עט לעיטעסט שמחות דאט קאם,
גייסטו אריין א רעפעל צו געווינען

לעיקוואד אפשר איז די אידישע טאמס ריווער, נאט איווען. ניין ניין כ'וועל דיך מסביר זיין זייער פשוט, זייער פשוט. ס'איז אזוי ווי הודו מיט כוש, א מחלוקת, הודו מיט כוש געווען ביידע זייער נאנט אדער ס'איז געווען אנדערע עקן וועלט? וויאזוי קען עס זיין ביידע? זאג איך דיך אזוי, טאמס ריווער און לעיקוואד איז ביידע ממש איינס נאנט צו די צווייטע און זיי זענען ביידע עקן וועלט. און דעטס איט.

אויך.
זוכט איר א וואקאציע נישט ווייט פון אייער היים? ווילט איר צושטעלן א געשמאקע שבת פאר אייער פאמיליע? האט איר א שמחה אין לעיקוואוד? זוכט איר א צייטווייליגע דירה אין לעיקוואוד? לעיקוואוד האוסטס איז אייער ענטפער. די העכסטע סטאנדארט ווילאס, דירות, און רחבות'דיגע הייזער, צוגעשטעלט אויפן שענסטן פארנעם, לעקזשוריעס און רייך. א כשר'ע קיטשן און רחבות'דיגע צימערן. הערליכע עס-צימערן פאר די גאנצע פאמיליע. מיר וועלן קיינמאל נישט מיד ווערן פון צופרידנשטעלן אונזער קאסטומערס. א וואקאציע ביי לעיקוואד האוסטס. וועט זיך געדענקן פאר לאנגע יארן בעזר השם. לעיקוואד האוסטס, דער סימבאל פון קוואליטעט און סערוויס.
סאו איף יו וואנט טו גאו טו טאמס ריווער באט דעירס נאו פלעיסעס ריעלי דעיר. אדער טאמער ווילסטו מאכן א שמחה אדער סתם זיך אויסרוען, מאכסט עס וועגן דו ווילסט נוצן לעיקוואד האוסט. אלסא איף יו מעיקינג א חתונה דעיר און יו וואנט פעני טו קאם אין, און יו ניד טו פיינד א פלעיס טו סטעי פאר פעני.

סאו אונז האמער דזשעיק טורקס דא, פארוואס? א רגע, פאר דו גייסט אריין, לעיקוואד האוסט דאט קאם, איך האב גראד געשריבן געמאכט וועגן בעק ענד פארט וועגן לעיקוואד טאמס ריווער, לעיקוואד האוסט דאט קאם קענסטו בוקן פאר מאנסי הייזער, אפסטעיט, זיי האבן אלע אידישע נעיבארהודס, ס'האט נישט צו טון מיט דעס, סאו עניוואן וואס וויל גיין, אויב דו האסט אפסטעיט א שמחה, אונז גיימער אוועק יעדע, זייער אסאך משפחות פארן אוועק יעדע וואך פאר וויקענדס און מ'רענט הייזער,

לעיטלי ווייסט מען סאיז געשעהן עפעס צו די קעפיטאל בילדינג רייט? סאיז געווען זייער סאך זאכן זייער סאך מענטשן זענען אנגעקומען איין טאג און גערייעט די גאנצע פלאץ דארט האט אריינגערופן העלפ און סאיז נאך אלץ נישט געקומען ווייל סאיז געווען א גאנצע סיטואשען וואס איז געשעהן אין וואשינגטאן יעצט זיי זענען יעצט זייער אן טאפ אוו די זאכן זיי ריסערטשן זיי זעהן אלעס וואס איז געשעהן כדי צו פראטעקטן נעקסט טיים זאל נישט געשעהן אזא זאך רייט באט אינסידענטס העפען רייט סעקיוריטי דו קענסט נישט זיין אן טאפ אוו די געים וואן האנדרעט פערסענט, ווייל ס'גייט אייביג זאכן זאכן, ס'גייט אייביג זיין זאכן וואס דו גייסט נישט האבן עקספעקטעד פארדעם ס'זאל געשען. רייט?
אקעי.
יעצט, איז די ווייט האוז טאקע אזוי פראטעקטעד? טאמער ס'קומט א גאנצע מחנה פון חברה קעגן די ווייט האוז, קענען זיי זיך טאקע פראטעקטן פון די מענטשן? וואס קענען זיי טון? וואס קען סיקרעט סערוויס טון

אין אין א סענס, סיקרעט סערוויס האט אסאך טעקנאלעדזשי, אי'ל טעל יו אינטרעסטינג סטארי אבאוט דיס, קאוז איי העד א איי העד א ווערי אינטרעסטינג קוועשאן דעט איי אסקד סיקרעט סערוויס, באט אין א סענס זיי זענען געהעריגע מענטשן, ווען מען גייט ווען מען גייט צו די עירפארט טי עס עי חברה, דעי גיוו יו די אימפרעשאן דעט דעיר די מאוסט די מאוסט ענגרי, מאוסט ביטער, מאוסט ווישעס, לייק זיי זוכן צו כאפן אויב דו האסט עפעס א שליסל, זיי גייען דיך אזוי צומאקלען די ביינער, סיקרעט סערוויס, איז בכלל נישט אזוי, סיקרעט סערוויס זענען זייער קאנפידענט אין זייערע אביליטיס, מען קען מאכן דזשאוקס וועגן, נישט מען קען אבער איך בין דארט א יעדע טאג איך זעה זיי איך קען זיי, און מען קען מאכן א דזשאוק וועגן א באמבע און זיי ווערן נישט משוגע, איך האב געזאגט פארוואס האט מען צוגעמאכט די גאס, איינער דא געלאזט א באמבע דא? האהאהא סאו פאני וואטעווער, מען גייט ווייטער, רייט זיי זאגן נישט אר דיך ארויס! ס'איז א גאנצע אנדערע מיינדסעט, זיי זענען נישט אינסעקיור, סאו דו ווייסט אז זיי זענען עליט, באט עט די ענד אוו די דעי זיי זענען געהעריגע חברה און פראפעשענעלס באט געהעריגע מענטשן וואס טוען זייערע דזשאב, און ס'מאכט זיך אין א געהעריגע אפיס סעטינג אז ער גייט צו די צו די קאבינעט און ס'איז נישט דא גענוג טיער געז, אזוי מאכט זיך עס יעצט, וואס טוט ער יעצט, ער גייט אראפלויפן צו סטארעדזש, וואו דען קען ער טרעפן מער טיער געז, וויפיל קען איין מענטש ארויסשלעפן, אבער איך קען זאגן ווען ס'איז געווען די מעשה אין די זומער, אויב דו געדענקסט ווען זיי האבן פרובירט צו אראפווארפן די סטעטשו פון ענדרו דזשעקסאן געווען דארט ס'איז א סטעטשו אין פראנט פון די ווייט האוז פון ענדרו דזשעקסאן אויף א פערד און ווען דעי ווער נאקינג דאון מאניומענטס אראונד די קאנטרי סאו זיי האבן עס אזוי ארומגעלייגט א פאר שטריקן מ'האט אנגעהויבן שלעפן פון ביידע זייטן פרובירט אראפצוטראסקענען די סטעטשו

און עט די סעים טיים איז געווען מענטשן וואס זענען צוגעגאנגען דארט סאו ס'איז דא א מעיק-שיפט פענס וואס האבן ארויפגעלייגט, מ'האט אראפגעהאקט די מעיק-שיפט פענס און צוגעלאפן צו די צו די געהעריגע פענס. נאו וויפיל סיקרעט סערוויס אגענטס זענען שוין דא אין די ווייט האוז עט עני גיווען פוינט? איטס נאט אן די טעסט, מוזט עס נישט ענטפערן. באט האועווער מעני דער אר, נישט גענוג? אנקעגן א קראוד פון פון טויזענטער חברה, און ווען די קראוד האט צוגעלאפן צו די פענס, די חילוק צווישן די קעפיטאל און די ווייט האוז איז אז די קעפיטאל האט קיינמאל נישט געהאט א פענס ארום עס, די ווייט האוז האט יא, סאו די ווייט האוז האט געלייגט א צווייטע פענס א אזא אזא בעריער, מען האט אראפגעהאקט די בעריער, האבן זיי געהאט אביסל צייט

א ביג ענאף קראוד טו אווערוועלם א ווערי לימיטעד נומבער פון חברה? זיכער. און ס'איז זייער שווער צו קענען צו קענען אסאך פון די סעקיוריטי מעזשורס זענען ריעקשאנערי ס'מיינט אז ביז איינער טרייט עס נישט זיי האבן נארוואס געמאכט די פענס טווייס עז טווייס עז טאל און ס'איז ס'איז כמעט אוממעגליך עס איבערצוקריכן פארוואס? ווייל ס'איז געווען אסאך ס'איז געווען אסאך מענטשן אונטער אבאמא כ'ווייס צוויי דריי מענטשן וואס האבן טאקע איבערגעקראכן און אריינגעטאנצט. סאו האבן זיי געזאגט אקעי סאו זיבן פיס איז נישט גענוג הויך יעצט מאכן מיר עס דרייצן פיס אקעי באט וואלט איינער נישט געהאט איבערגעקראכן ביז די ערשטע יענע ערשטע וואלט געהאט א ביקס און ער וואלט כ'ווייס נישט וואס געטון דען וואלט עס שוין געווען צו שפעט צו זאגן אה יעצט גייט מען עס מאכן צוויי מאל אזוי הויך באט איף נאו וואן קליימד אווער וואס פעלט אויס צו מאכן עס צוויי מאל אזוי הויך?
ווייל דו דארפסט פראטעקטן די פרעזידענט אוו די יונייטעד סטעיטס.
פיין, באט טו וואט עקסטענט?
אויב דעטס מיי קוועשן. סאו אויב אויב ביסט אויב ביסט גרייט פאר סינעריאו אוו טו האנדרעד טאוזענד פיפל סטורמינג עט וואנס ענד קומט אן אכצן מיליאן מענטשן יור נאט פריפעירד טו דעט סינעריאו סאו יו קענט פריפעיר פאר עווריטינג.
סאו בעיסיקלי דו זאגסט אז צו פראטעקטן די פרעזידענט אוו די יונייטעד סטעיטס עט א סערטען לעוועל איז אימפאסיבל. לוק עט די טרעק רעקארד וויפיל פרעזידענטס זענען געווארן געשאסן אין אונזערע לייפטיים. כ'רעד נישט וועגן דיך. אין אונזערע לייפטיים.

יענע טאג, ווייל ער האט געוואוסט די פרעזידענט איז אין יענע עיריע, האט מען געקויפט עפעס עסן, איז ער פונקט געווען סם אין זיין עסן, וואס טוט ער? אדרבה. אדרבה וואס טוט ער? סאו ס'איז אימפאסיבל צו פראטעקטן. ער טוט גארנישט, ער איז טויט.
איטס פאני, איטס פאני, יו דזשאסט ספאוק אוו מעקדאנעלדס, דעי העד טאקע אן עד דעט וואס לייק דעט, דעי העד עפעס א ראשען זאך, ענד הי העד א טעיסטער, רייט? יו האוו א טעיסטער, יו האוו טו טעיסט ביפאר טו סי איף איטס פויזען, ענד הי טאלד סאמוואן טו טעיסט די סענדוויטש, ענד

און סאמטיימס מאכט זיך עס אז זיי שיקן א געהעריגע אינטערן, און וואס טוט די אינטערן? די אינטערן קוקט אויף די דזשי פי עס און זיי זוכן פאר געשעפטן, זיי גייען נישט אריין צו עני רענדאם געשעפט און זיי קויפן עני רענדאם דאזען עגס, פאר יו טו בי עיבל טו קאלקולעיט דעט דיס איז די וואן. באט ס'איז דא א קאנסיסטענסי. נאו דער איזנט. אוו קאורס דער איז. פארקערט, אדרבה, אויב טאקע, סאו דער טו טינגס, אידער עס איז איינער מיט א חשבון, און יענער מיט א חשבון וועט זיכער מאכן נישט צו גיין צו די זעלבע געשעפט, באט דו ווייסט יעדע יעדע פיפטע וואך סאם האו נאו באט ענד היז גאנא געט דעט וואן אן די שעלף אויב ער וויל הרג'נען א סערטען פרעזענט יעס נאו נאו יו קענט נאו דעט יו קענט נאו דעט דערס א סטעק אוו עג קארטענס דעטס די וואן דעט היז גאנא טעיק נאו ביקאוס סאמאן עלס וואלד האוו ארעדי באט סאמטינג אפטער יו פוט די פויזען און יענער וואלט שוין געשטארבן ענד דעי וואלד האוו שאט דאון די האול סטאר.

ב מיט טראמפ די ערשטע ערשטע טריפ ער האט געטוהן דארט און סאו א יעדע טאג האט מען געדארפט טוהן א סעקיוריטי סוויפ ס'הייסט אז מען דארף אלע שמאנצעס וואס מען האט דארף מען אדורך שיקן א אזא אזא ספעשל סקרינינג פראסעס און זיי זיי שיקן דורך עקסרעי נאכדעם זיי זיי סוואבען די קעמרעס מיט אלץ און זיי טשעקן אויב ס'איז דא עני כ'ווייס וואס קעמיקעל רעזידו אויף עס און נאכדעם זיי זיי טוהן א אפאר דיפרענט לעיערס און דאס איז געווען ביי די קינג דעיוויד האטעל. און נישט נאר יענץ אבער זיי נעמען אלע בלענקעטס און קישענעס פון א יעדע בעט און זיי לייגן עס אויך אדורך סקרינינג זיי נעמען אלע די עסצייג און זיי לייגן עס אדורך סקרינינג אזוי א גאנצע טאג זיי נאר סקרינען זאכן און מארגן סקרינט מען עס ווידער אמאל און ס'האט גענומען א האלבע שעה אדורך צו גיין די גאנצע סעקיורטי פראסעס סאו ווען און דאס איז סאו סאיז דא דארט איז געווען שין בעט חברה און סאיז געווען סיקרעט סערוויס חברה סאו ווען איך קום ארויס די אנדערע זייט דריי איך מיך דארט צו די סיקרעט סערוויס און איך פרעג אים איך פארשטיי נישט.

זיי קומען זיך נישט, דעי דאנט געט אלאנג ווערי וועל, האט ער האט ער געזאגט ווייל אונז האבן גוטע טעקנאלעדזשי, זיי דא זיי נוצן אלטע טעקנאלעדזשי דארפן זיי אלץ טשעקן א הונדערט מאל, סאו האט ער אזוי געגעבן אזוי אזוי א שריי, עט די ענד אוו די דעי ס'איז שווער צו וויסן וויפיל פון סיקרעט סערוויס איז טאקע די טעקנאלעדזשי און וויפיל איז די איז בלוסטער און סתם זיי זיי מאכן זיך אז זיי ווייסן אלץ,

וואס וואס מופט אביסל שנעלער ווי אלע אנדערע לייט, דעטס אוטומאטיקלי ס'אלערט זיי. סאו זיי ווייסן נישט שוין, דאס האבן זיי, און דאס איז, דאס איז ווערי, לייק ווערי קאמפריהענסיוו. נאך א זאך איז אז, אויף די, אויף די הארד פעס, אקעי, וועט יענער מענטש פייפן, וועט יענער מענטש פייפן. סאו די סיסטעם איז פייפן די זעלבע סעקאנד וואס יענער האט מאכער געווען א דורכצולויפן מיט א ביקס.

און ס'איז נישט עפעס וואס ביז אויב דו קענסט קוקן אויף דער טרעק רעקארד און נאך אלץ נישט צופרידן זיין וויפיל מער ווילסטו פון זיי? אקעי, אזוי ווי א לייף גארד, יא, ער קוקט נישט יעדע סעקאנד אויף יעדע יונגעל, ער פראטעקט, רייט? Right. און ער קוקט א גאנצע צייט צי איינער, יעדע פאר סעקאנדס ארום דא ארום דארט, ער איז נישט יעדע סעקאנד פאוקעסד אויף יעדע פלאץ, נאו די קוועשאן איז סעקיוריטי

צו זיי טארן אפילו ניצן לייוו עמיונישן אין די פירסט פלעיס. וויי קענט זיי דזשאסט פוט אפ א עלעקטריק פענס? לייק פעסט די רעגולער פענס דזשאסט פוט אפ אן עלעקטריק פענס.
ווערי סימפל ביקאוז די אפטיקס. לכתחילה ס'פלעגט נישט זיין א פענס דארט אין די פירסט פלעיס. באט די האול איידיע אוו דאס איז די ביקען אוו פרידאם און ס'דא דארט א פענס מיט בארב ווייער מיט עלעקטריק. יא בארב ווייער איז נישט דא באט

אה, אקעי. ניין, ס'איז דא. דו עווער סי א ליטל טורקס וואקינג אראונד? מושי דארף ארויסוואקן ווייל מושי האלט נישט מיט די נייעס, אקעי. ניין, מ'האט געמאכט א פראגראם, מ'האט געמאכט א קאנטעסט פאר קינדער איבער די גאנצע קאנטרי וואס לייענען אמי, און זיי האבן, מ'האט גענומען נאמיניס און מ'האט געמאכט וואוטס, און די קינד וואס האט געוואנען איז געווארן אמי'ס דזשוניער קארעספאנדענט פאר אפאר טעג, מען האט אים געפלויגן קיין וואשינגטאן, ער איז געווען א יונגל פון פון ווי הייסט עס פון דעטרויט. מען האט אים געפלויגן. מען האט אים געפלויגן צו וואשינגטאן, דאס איז אסאך מער נעטשוראל פאר מיר, און ער איז אנגעקומען, מען האט אים אריינגעברענגען אין די ווייט האוז. אין די ווייט האוז.
אריינגעברענגט אין די ווייט האוז, אין די קעפיטאל, אפאר אנדערע פעדעראל עידזשענסיס. דא געווען אפאר טעג, ער האט זיך געטראפן מיט טראמפ, ער האט אזוי שטארק געציטערט נישט געקענט ארויסלאזן א ווארט, טראמפ האט געזאגט האלאו צו אים, ווייטער געגאנגען און שוין, און און דאס איז געווען, און נאכדעם מען האט מען האט עס געוואלט טון פאר די נעקסטע יאר נאכדעם געקומען קאוויד, די לעצטע צוויי יאר האט מען עס נישט געקענט טון, אבער דאס איז א פראגראם וואס כ'האב טאקע אנגעהויבן ווייל מענטשן האבן מיך אלעמאל געפרעגט אה ביסט א סיניער, ווער איז די דזשוניער?
און יעצט קען איך שוין זאגן אז מען האט א דזשוניער.

ווייסט ווי מען דארף ליינען א מינוט ווייסט ווי מען דארף ליינען ביי עמי אין לעיקוואוד אין אין לעיקוואוד האוסט אין די זאכן דארטן דער יו גא עווערי טיים דו גייסט נאר קענען ליינען די עמי אויב דו סובסקרייבסט און דו דריקסט די בעל נאטיפיקעישן רייט עווערי טיים יו ריעד וואן אוו היז ארטיקעלס

איז אין די ווייט האוז, מען האט נישט קיין צייט דארט צו הערן די גאנצע היסטארי, און ער האט דארט א פיצי דארט אפיס דארט, און ווען עניטינג געשעט אין די נייעס און ער דארף ער דארף אויסגעפינען אינפארמעישן, דארף ער קענען גיין אנקלאפן דארט די אפיסעס און זאגן אה דו ביסט דער וואס איז ממונה אויף איך ווייס וואס העלט קעיר, איך דארף דא פארשטיין וויאזוי דער פאליסי גייט ארבעטן, און אזוי באקומט מען אינפארמעישן, און שוין. און ווען מענטשן קומען אריין זיך צו טרעפן מיט די פרעזידענט, ווען זיי קומען ארויס, פרעגט מען זיי נו וויאזוי איז געווען, וואס האט מען געשמועסט, און מען באקומט אינפארמעישן, מען קאלעקט אינפארמעישן דארט ביי די ווייט האוז, און און אפילו די גרויסע אוטלעטס, מענטשן וואס קאווערן די ווייט האוז זענען נישט נעסעסערלי דארט א יעדע טאג א גאנצע טאג, מען ביי די ווייט האוז, מען גייט צו די קעפיטאל, מען גייט צו די סטעיט דעפארטמענט וואטעווער, באט אפישעלי מען איז בעיסד אוט אוו די ווייט האוז, און מען איז א ווייט האוז קארעספאנדענט. ס'איז דא בערך ניינציג מידיע אוטלעטס פון די גאנצע וועלט וואס האבן א ווייט האוז קארעספאנדענט, ס'הייסט זיי האבן א הארד פעס, און זיי קענען אריינגיין אינטו די ווייט האוז אריין ארויס אינטו די וועסט ווינג ווען מען וויל,

לעיטעסט טערקס.

העלאו מיי נעים איז סינדא קרוז, איי וואלד לייק טו קאם אין פליז, און זאגט אקעי קום אריין, דא אריין דארט איז דיין דיין ספעיס בלענקעט און דארט דארט איז דיין קעידזש, זאגט ער וואו אזוי גרינג, יא איך האב א ספעניש נאמען פינישט, גיב מיך עפעס, אה יא, מיין טעארי וועגן די בארדער איז אזוי, איך וועל זאגן זייער בקיצור, אז.

די די די די מען זאגט נישט קעידזשעס אבער אבער מען פרעגט טאקע טאף קוועסטשנס וועגן די קרייסיס אויף די בארדער רופט מען עס. און די שאלה איז פארוואס איז די בארדער די איינציגסטע אישו וואס מען עכט בויקעט אריין ווייל ס'איז פעיק ניוז אקעגן סאקי און אקעגן ביידן. נאו נאו נאו די די קוועסטשן איז מען פרעגט נישט וועגן האנטער.

זיי זעהן דאס עז אן אפארטוניטי, ביקאוז וואס גייט געשעהן? מ'גייט נישט צוריק שיקן די חברה דארט צוריק צו זייערע צו זייערע האום קאנטריס. סאו, און מ'זאגט געב א קוק, ס'איז קאוויד, ס'איז נישט סעיף, מ'קען זיי נישט אריינקוועטשן, ווייל מ'האט נישט פעסיליטיס, איז לאז זיי פריי, לאז לאז זיי אריין אין די קאנטרי. as if if if there wasn't covid it would be totally safe and they would be fine with it. אויב ס'איז נישט קאוויד וואלטן זיי נא נא נא נא וואלטן זיי געטראפן א עפעס אנדערש, באט באט די פוינט איז אז זיי פראבירן צו מאכן אזא גאנצע. א גאנצע איבערקערעניש אז די גאווערמענט זאל זאגן ווייסט וואס ביסט גערעכט מ'האט אזויפיל פרעשור מ'קען זיי דא נישט האלטן מ'קען זיי נישט צוריק אהיים שיקן ווייל זיי גייען ווערן געהארגעט ביי וואטעווער זיי זענען אנטלאפן פון מוז מען זיי אריינלאזן אין די קאנטרי בלית ברירה און מ'גייט זיי זאגן אז מוזט אנקאלן איין מאל א וואך צו דיין קעיס אפיסער און לאזן וויסן וואו דו ביסט און אויב נישט גייט מען דיך גיבן א קנס אדער וואטעווער און דעטס איט און נאכדעם זעסטו קיינמאל נישט. און ווען דאס געשעהט, וואס מיינסטו גייט געשעהן ביי די בארדער? גייט אריינקומען מער, אסאך מער מענטשן, יעדער גייט אריינקומען, יעדער וועט זאגן וואו! מען קען אריינקומען בחינם, און דאס וואס זיי פראבירן טון, זיי פראבירן אריינצוברענגען מענטשן, זיי ווייסן אז די מענטשן גייען געדענקן ווען זיי ווערן סיטיזענס, אין פינף יאר, אין צען יאר, זיי גייען נישט ווערן סיטיזענס רייט אוועי, באט ווען זיי ווערן שוין סיטיזענס גייען זיי אלעמאל געדענקן וועלכע פארטי האט זיי אריינגעלאזט.
טריי מיך נישט איבערצוהאקן ווייל איך האלט אינמיטן זאגן עפעס בקיצור.

אקעי סאו וואס איז די סאלושען? מען מוז זיי אריינלאזן. דאס איז דאס איז ווי ס'קומט אן. די מענטשן וואס שרייען וועגן די בארדער זענען נישט די די טראמפ חברה וואס ווייזן ווי דעינדזשערעס די בארדער איז ווייל זיי ווילן מען זאל צומאכן די בארדער. ס'איז זיי האבן א פאוסט קאוויד פלאן. איטס פאליטיקס, איטס אלוועיס איטס זיי מעניפולעיט עוועריבאדיס אפיניענס ענד דען זיי סעי אה נאו וויר די גוד גייס, דעטס וואן טינג דעט איי טינק ריפאבליקענס זשאסט דאונט העוו,

זאגסט אז מען מוז ברענגן וואוטער איידי, סאו יעצט דו דיסענפרענטשייזט עניבאדי וואס האט נישט קיין איידי, סאו יעצט דו נעמסט אוועק זייערע רייטס און יעצט ביסטו א רעיסיסט און וואטעווער. וואס די רעפאבליקענס טוהן איז זיי זאגן לאמיר זעהן ווי ווייניג מענטשן דארפן וואוינען אין איין דיסטריקט אז אונז זאלן קענען געווינען אין דער דיסטריקט. סאו ס'איז צוויי באזונדערע סטראטעגיס, דזשערימענדערינג, צוויי באזונדערע סטראטעגיס, אבער די רעפאבליקען, אויב דו קוקסט אויף סענעט סיעטס, ווען טראמפ ביקעים פרעזידענט, די רעפאבליקענס האבן געהאט אפאר מער סענעט סיטס ווי די דעמאקרעטס, אבער דעמאקרעטיק סענעטארס האבן רעפרעזענטעישן אוו מעיבי צען מיליאן מענטשן אין זייערע סטעיטס מער ווי די רעפאבליקענס האבן אין זייערע סטעיטס. סאו דעמאקרעטס וואס רעפרעזענטן טען מיליאן מער מענטשן האבן האלף א דאזן ווייניגער סענעט סיטס.

אין די סטעיטס און זיי האבן געקענט שניידן ווי אזוי זיי האבן געוואלט און זיי האבן זיך געגעבן א ריזיגע עדווענטעדזש אין אסאך דיסטריקטס וואס האט זיך געהאלטן פאר די צען יאר און יעצט האבן זיי עס נאכאמאל און זיי לכאורה קענען גיין פאר נאך א צען יאר סאו וועם האלטסטו וועם בויט טעריבל די בויט סיידס אר טעריבל בויט סיידס אר טעריבל באט באט דאס איז די געים איך פארשטיי נישט אויב איין זייט וואלט נישט געווען טעריבל וואלטן זיי נישט געווען א זייט ענימאר יו ניד טו קאונטער יא יו העוו טו קאונטער איט למעשה וועם האלטסטו גייט זיין פרעזידענט אין טווענטי טווענטי פאר? דזשאסטין ביבער? אוי טווענטי טווענטי פאר?

איך דארף זעהן ווי אזוי האבן זיי געלאפן א קאמפיין איבער די פאריגע יאר צו קענען וויסן ווער האט די בעסטע שאטס פון געווינען, און אפילו דעמאלטס כ'גיי דיך נישט זאגן פונקטליך ער ער ער זי, כ'גיי זאגן לאמיר לעטס ברעיק דאון די סטעיטס, ס'איז נישט דא, כ'קען דיך ווייזן פעטס ווער האט די בעסטע.

הי סוויטשד קאפס ביי מיסטעיק. נאו הי וואנטס עגס. נײן, דא ליגט נישט קיין פויזן. איטס נאט פויזן איטס א לאו דאוז. דזשאסט מעיקס הים פאני. אקעי באט באט וואס איז. אקעי סאו סאו ביקאוז סאו די ענטפער איז איך ווייס נישט ווער מיין קינדער זענען נאך צו קענען וויסן ווער גייט זיין משיח איך ווייס נישט ווער די די היינט אויב רייט נאו איז דא א קאמפיין אויב די די גאנצע קאמפיין אין די אין די פריימעריס און אלץ און עלעקשאנס אלץ אויף איין טאג איז קען מען זאגן לכאורה אויב טראמפ לויפט נישט עט עס זיין אפשר ראן דיסענטיס מיט ניקי העילי מיט מייק פאמפעיא און נאך א פֿינף און צוואַנציק חברה אויך און קריסטי נאעם אפשר איי מין מ'קען נישט וויסן ווער גייט זיין די רייזינג סטאר דעמאלטס מעט געיטס ס'דא אזויפיל נעמען וואס מ'קען פאטענשעלי זעהן נאכדעם איז דא אויב אויב ביידן לעבט איבער און ער זאגט ער לויפט נישט פאר פרעזידענט איז עס דא א סיבה זיך פארשטעלן וויי העריס גייט נישט זיין די אטאמאטיק פרעזאמפטיוו נאמיני אין די פארטי און קיינער גייט נישט לויפן אקעגן זי, אדער אויב ביידן וואטעווער און אין די לעצטע יאר העריס איז פרעזידענט איז דא ריזען טו אסום אז מענטשן גייען זאגן ניין זי איז נישט גוט מען האט שוין געהאט א פרוי קראס הער אף די ליסט יעצט דארף מען האבן א פרוי מיט א מיט מיט פיר מינאריטיס און זי האט נאר צוויי סאו סאו איז א שווארץ מיט אינדיען איז נישט גענוג. פיין סאו האו באט איף איי פרעיז איט דיס וועי, איף טראמפ ראנס אגעין איז דער א טשענס?

צו מען זאל אים סטאפן פון קענען לויפן עווער אגעין פאר פרעזידענט. דאס איז די סיבה פארוואס ניקסאן רעזיינד. ס'דא א שטיקל תורה, ניקסאן איז געווען די גאווערנער פון קאליפארניע, נאכדעם געווארן ווייס פרעזידענט, נאכדעם געווארן פרעזידענט. ווען ער איז ארויס פון אפיס האט ער זיך איינגעדמיונט אז ער גייט נאכאמאל לויפן פאר גאווערנער פון קאליפארניע, ענד היז גאנא רידיעם הימסעלף. און א יעדער גייט זאגן צדקה ממני און אנחנו ועמי חטאתי איך ווייס נישט. ער קען נאכנישט די פסוק, אקעי וואטעווער. יא נא באט. ער רעדט פסיקה נו. סאו ווען ווען וואלט ער נישט געהאט ריזיינד וואלט ער געווען אימפיטשט וואלט די סענעט געקענט מאכן די פעסן די וואוט אז ער קען מער נישט האלטן אפיס עווער עגעין, נישט נאר פרעזידענט, עני אפיס, קען ער מער נישט לויפן פאר גאווערנאר, סאו ער האט געוואלט האבן דעט אפשען עוועילעבל, הי דידנט ענד אפ ראנינג, באט ווען די סיבה וואס זיי האבן פרובירט צו סטאפן טראמפ, וואלט די גאנצע עלעקשאן געווען סטאלן, און וואלט עס טאקע געווען סטאלן אויף אזא אופן אז זיי קענען עס אזוי איבערסטילן א יעדע פיר יאר, וואלט ער זיי נישט אזוי שטארק אנגעגאנגען אנצורייסן זיין גאנצע בעיס צו אימפיעטשן אים, ס'איז געווען א חשבון צו סטאפן אים פון קענען לויפן נאכאמאל, אנד איט פעילד. ס'ווענדט זיך ווי אזוי, ס'ווענדט זיך וואס די גרעסטע אישוס פון די ביידן אדמיניסטרעישאן זענען, ענד האו הי דיעלס וויט דעם.

נעכטן האט ער געטראגן די קאפל. און די זעלבע העמד אבער ס'איז געווען ס'איז געווען מער ניי אבער געהאט מער פלעקן. גיי פאר. אה נאו. ביי די וועי ווען די שאו הייבט זיך אן מ'זאל געדענקן אלע די אלע די דזשאוקס ספעשל מיט די קאפל מ'זאל אלץ געדענקן מ'גייט עס זאגן ווען די שאו הייבט זיך עכט אן.

איך האב איין פראבלעם דערמיט, אז פון די בקיצור גייט ווערן א באריכות. יא יא. נאט העפענינג. איטס טו לעיט. עה עה איטס טו לעיט. יא? פון די בקיצור איז געווארן א אריכות. קענסט מיך נישט מאכן פאטאשאפן א קאלערפול קאפל אדער עפעס א קאפל אויף מיין קאפ? סאו סאו טי ענד ס'איז אזוי אזוי די גאנצע קאפל זאך איז איז אסאך מער פאני אויב ס'איז אויב ס'איז א קאלערפול קאפל מיט א פאם פאם. ס'איז סאך מער פאני די קאפל. אקעי אבער דער דזשאוק האט מען שוין געטוהן מען קען עס איבער חזר'ן. יענץ איז נאר געווען א רעפרענס. די חילוק איז ווען איך זאג בקיצור, איך זאג עפעס וואס איז אביסל לאנג וואס האט געקענט זיין לענגער. דו זאגסט די זעלבע דזשאוק וועגן די קאפל צוואנציק מאל. אקעי האט ער שוין געשיקט געפינישט. און וועגן דעם ווערט עס פאניער וואס מער מען זאגט עס ווייל מער מענטשן זעען די קאפל.

אויף א איילענד א יעדע מענטש אויף די אינזעל האט א ביליאן דאלערס א יעדער איז א ביליאנער אבער קיינער איז נישט רייך א יעדער האט די זעלבע ביליאן פון א יעדעם ווען ווען מען טיילט אויס געלט פאר יעדעם סאו ווי באקומט מען די געלט די גאנצע זאך מיט די פעד אונז בארגן געלט פון די פעד פון טשיינע בארגט מען א פרעקשען וויפיל אונז בארגן פון זיך אליינס. אונז האבן געשמועסט אויף די פריערדיגע עפיסאוד מען זאגט נישט קיין ליגנט. יא באט די איידיע פון.

מאר, נאו יו העוו מאר מאני קאוז דעי געיוו יו מאר מאני, באט די מאני איז ווארט לעס. ענד די וועליו איז לעס, ס'איז דא, ס'איז דא, ס'איז דא, ס'איז דא א פאר זאכן, קודם כל ס'איז נישט נאר די פרייז פון געז, ס'הייבט זיך אן מיט געז אבער די פרייז פון אלץ לכאורה גייט ארויף גיין. ניין, ס'איז יעצט, די וואך האבן זיי געזאגט אז די פרייז פון פון פון זייפן מיט דיטערדזשענט פאר די פאר די זאך גייט אלעס ארויף גיין, פארוואס? נישט וועגן אינפלעישן, נישט וועגן גארנישט,

און ביי די וועי אפילו בעסער איז ווען פרייזן גייען ארויף ווייל ספעקולעישן ווייל מענטשן שטעלן זיך פאר אז עס גייט ארויף גיין איז אוטאמעטיק אזוי ווי אזוי ווי האסט געזען היינט ס'געווען א גרויסע פייער אין די דאמינא וועירהאוז ערגעץ פון צוקער האט אפגעברענט עפעס א איינס פון די גרעסטע וועירהאוזעס פון דאמינא פון דריי גוד דריי גוד צוקער נאו נאו נאו דאמינא שוגער יא באט דריי די צוקער איז דריי גודס

אט אזוי. נאך א יא. נאך א זאך וואס גייט דא פאר איז, אסאך פון די אמעריקאנישע אויל קאמפאניס האבן זיך צוגעמאכט פאר קאוויד, און יענע חברה האט מען אהיים געשיקט, און יענע חברה האבן נישט קיין דזשאבס, אדער זיי האבן אנדערע דזשאבס, אדער וואטעווער איט איז, און טראמפ האט האט געדרילט אזוי ווי משוגע, און געמאכט אמעריקע די גרעסטע אויל פראדוסינג קאנטרי אין די וועלט בעיסיקלי. אבער ביידן, סאו אלע קאמפעניס ווערן צוגעמאכט, אדער מענטשן גייען טרעפן דזשאבס אין אנדערע אינדוסטריס, אדער די גאווערמענט גייט זיין זייער סלאו ביז מען קען עס אויפעפענען, ביז דערווייל דארף מען האבן אויל, איז וואס טוט מען, קויפן פון אנדערע קאנטריס, און די פרייז פון אנדערע קאנטריס איז אסאך העכער, סאו דאס איז א צווייטע סיבה. ס'דא ס'דא עטליכע סיבות, מ'קען נישט אדורכגיין אלץ, באט ס'דא א באנטש אוו קאמפאונדעד סיבות פארוואס די פרייז

כ'ווייס נישט, דאס איז אויף עמעזאן, ס'איז דא עטליכע געשעפטן, מנוחה פאבלישערס פארקויפט, מען קען גיין מען קען קויפן א גאנצע באנטש פון זיי, און נאכדעם זאג מיך אז מען האט געקויפט א באנטש, כ'גיי שיקן מענטשן צו ענק, נעקסטע עפיזאד וועל איך זאגן, ווילסט קויפן די בוק, קויף עס, און יענער וואס האט דיך אנגעקאלט און געזאגט ער האט געקויפט א באנטש און יעצט פארקויפט ער עס. דעטס בקיצור. דעטס בקיצור. יא. ווען איינער קויפט אפאר בוקס פון דעם.

סאו יא ברוך השם. יא סאו סאו אה דיין מאמע רופט דיך אריין. מיין מאמע רופט מיך נישט אריין באט איך בין נאך אויף די א. סאו די ווילסט ענדיגן די שאו קוקט יענע. יא קוק סאו יעדער איינער אויב ביסטו אנגעקומען ביז דא צו וואטשן די עפיסאוד קענסטו גיין. און סובסקרייבען, דריקען די בעל נאוטיפיקעשאן, סקרין שאטען און שיקען א אימעיל צו טאלקס עט לעיטעסט שמחות דאט קאם און די גייסט אריינגיין אין א גורל צו געווינען פֿינף הונדערט דאלער ביי לעיקוואד האוסטס דאט קאם וואס די קענסט רענטען הייזער